אה, מען זעט נישט דעם מלך, איז א סימן אז ס'איז נישטא קיין מלך. פארשטייט זיך אז דאס איז א משל אויף גאט. און דער סוף איז אז דער חכם פאלט אריין אין א בלאטע, אין א שדים בלאטע, און עס שלעפט אים ארויס דער תם, דער תם וואס איז געווארן דער מיניסטער. און דער תם וואס איז געווארן דער מיניסטער איז געווארן אויך א חכם. ער איז געווארן א חכם. דאס הייסט מיט אנדערע ווערטער, אז ווען א מענטש גלויבט בתמימות, אן שום פילאזאפירן און אן שום פרעגן קומט ער מיט דעם כח פון אמונה דערצו אז ער הויבט מיט דער צייט אן צו פארשטיין פארוואס ער גלויבט, ער ווערט א חכם אויך, דער תם ווערט א חכם, אבער דער חכם קען קיין תם נישט ווערן. אבער נישט נאר דער יעדער מענטש, יעדער חסיד דארף גלויבן בפשטות, דער צדיק אליין האט צייטן ווען ער מוז ווערן א פראסטאק, אזוי זאגט ר' נחמן, ער האט וועגן דעם א טיפע תורה, און דאס איז פארבונדן מיט זיין נסיעה קיין ארץ ישראל, דער צדיק מוז ווערן א פראסטאק. וואס הייסט דאס א פראסטאק? יעדער מענטש ווען ער לערנט נישט קיין תורה, יעדער איד ווען ער לערנט נישט קיין תורה איז ער דאך א פראסטאק, כ'מיין אפילו א צדיק ווען ער לערנט נישט קיין תורה אין דעם מאמענט איז ער א פראסטער מענטש.

קדמה לתורה שטייט אז איידער ס'איז געגעבן געווארן די תורה איז דאך געווען אויף דער וועלט ציוויליזאציע, צום ביישפיל די נוח ציוויליזאציע, יא, די נוח ציוויליזאציע, ס'איז דאך געווען אן אנטדעקונג צו נוח'ן אויך, שבע מצוות בני נוח, דאס מיינט דאך די אלגעמיינע מאראל, אזוי צו זאגן די געזעלשאפטליכע מאראל, אדער ווי בערגסאן האט זי אנגערופן די ביאלאגישע מאראל, אלנפאלס, עס איז געוועזן א ציוויליזאציע פאר מתן תורה, און דאס איז געווען די ציוויליזאציע פון דרך ארץ, דאס הייסט פשוט די ציוויליזאציע מאראל, דאס איז געווען פאר דער תורה, די תורה דאס איז שוין אן אנדערע עטיק, אן אנדער מאראל, א מאראל פון אנטפלעקונג. איז אט ווען דער צדיק איז נישט עוסק אין תורה, דאמאלס ציט ער יניקה פון דעם דרך ארץ וואס איז געווען פאר דער תורה, ער ווערט אזוי צו זאגן מענטשליך אדער גוי'איש אוניווערסאל, אויב איר כאפט וואס איך מיין. און דאן קען ער אלע אידישע פראסטקעס און סתם פראסטקעס

און ווען ער איז אהין געקומען האט ער דערפילט א ליבשאפט, ווי ער זאגט, צו די הייזער, צו די בוימער, צו יעדער זאך וואס ער האט דארט געזען, צו דעם מאטעריעלן ארץ ישראל, און ער האט דורכגעפירט א גייסטיגן כיבוש, ער האט איינגענומען ארץ ישראל מיט'ן גייסט, עס זענען דא ביי אים אסאך אויסדרוקן וועגן ארץ ישראל, נאכדעם ווי ער האט זיך אומגעקערט, וואס מיין פאטער עליו השלום האט געזאגט אז זיי וואלטן היינטיגע צייטן געקלונגען רעוויזיאניסטיש, דאס מיינט מען דארף איינעמען דאס לאנד. ווי עס זאל נישט זיין, ארץ ישראל איז ביי אים געווען א פארבינדונג פון צוויי זאכן, ארץ, לאנד, פשוט טעריטאריע, און ישראל, וואס איז אזא הויכע זאך, די ביידע זאכן האט ער דארט, אזוי האט ער געפילט, פארבונדן, און די גאנצע צייט וואס ער איז געווען אין ארץ ישראל האט ער זיך אויפגעפירט ווי א פראסטאק, ער האט זיך מיט א כיוון נאריש געמאכט, אזוי ווערט דערציילט פון ר' נתן, ער האט גערעדט מיט מענטשן פון דער גאס, עפעס איינער א טערק האט זיך אן אים אנגעזעצט, דאס פארשטייט זיך געוועזן דער סאם, געטראגן דער סמאל, א טערק מיט א רויטער פעסקע האט איז נאכגעלאפן דעם רעבן און האט געשריען איך האב דיר געוואלדיג ליב, און ער האט געהאט גרויסע יסורים דער רבי פון דעם דאזיגן טערק אין דער רויטער פעסקע, ביז וואנען דורך תפילות האט ער אים פון זיך פארטריבן. ער, בקיצור, ער איז ער איז אראפ, ספעציעל אזוי צו זאגן אין מוחין דקטנות, ווי מען זאגט אויף חסידישן לשון, כדי כדי עס זאל זיין ירידה צורך עליה, כדי זיך נאך מער אויפצוהויבן און אויפהויבן מיט אים דעם ארץ וואס איז דא אין ישראל, און אויפצוהויבן מיט זיך די פראסטאקעס, און ווען ער האט זיך אומגעקערט אהיים, האט ער מיטגעבראכט מיט זיך, ווי ער האט געזאגט, דעם, די לופטן, די ריינע לופטן, אווירים, לופטן, לשון רבים, פון ארץ ישראל. ווי איר זעט, איז יעדער אקט, באמת איז יעדער אקט אין זיין לעבן געווען פארבונדן מיט מיסטישע צייכנס. ער איז געפארן קיין ארץ ישראל צוליב א מיסטישער כוונה וואס איז פארבונדן מיט דעם ענין פראסטאק, מיט דער תורה וועגן פראסטאק. דאס איז א צו טיפע תורה אז איך זאל איבערגעבן אינגאנצן, כ'האב עס נאר אנגעצייכנט אין אלגעמיינע שטריכן. ס'איז דא נאך וועגן ווי אזוי א מענטש קאן לויט ר' נחמנ'ען צוקומען דירעקט צום בורא. פארשטייט זיך אז ווען איך זאג דירעקט דארף מען עס נעמען אביסל רעלאטיוו, ווייל דער אמת'ער פארמיטלער צווישן דעם חסיד און גאט, מ'מוז עס זאגן, איז לויט אים דער צדיק. און ער האט זיך געהאלטן נישט סתם פאר א צדיק און אפילו נישט נאר פאר א צדיק האמת, נאר פאר א צדיק הדורות, דער צדיק פון די דורות, וואס דאס מיינט דער לעצטער צדיק. איינער פון די וועגן איז שתיקה, שווייגן. צום ביישפיל, ווען א מענטש האט קשיות וואס נעמען זיך פון חלל הפנוי און וואס אויף זיי קען נישט זיין ווי מיר האבן געזאגט קיין תירוץ, איז דא פאר אים א וועג, ווי צוצוקומען צו ריינער אמונה ווען ער שווייגט, פארשטייט זיך אז דאס איז נישט קיין סתם שווייגן, דאס איז א מדריגה נישט מער און נישט ווייניגער ווי פון משה רבינו וואס וועגן אים איז געז וואס דער רבונו של עולם האט אים געזאגט שתוק כך עלה במחשבה, שווייג אזוי איז מיר אזוי איז געקומען אין מיין מחשבה, דאס מיינט אז דורך שתיקה פארבינדט זיך א מענטש דורך שווייגן, דורך טיפן קאנצענטרירטן שווייגן פארבינדט זיך א מענטש מיט דעם עולם המחשבה, מיט דער וועלט פון מחשבה, און דאמאלס דארף ער נישט קיין תירוצים בכלל, ער דארף שוין נישט קיין תירוצים, ער הערט אויף צו פרעגן יענע געוואלדיגע פראגן, יענע שווערע פראגן, די ביטערע וואס לאזן זיך נישט פארענטפערן און וואס שטאמען פון חלל הפנוי, דורך שתיקה דערגייט מען צו דעם, אבער נישט נאר דורך שתיקה, נאר אויך דורך מוזיק. דורך נגינה. איר ווייסט מן הסתם וואס פאר א געוואלדיגע ראלע עס האט געשפילט נגינה מוזיק אין חסידות בכלל און ספעציעל ביים רבי'ן ר' נחמן. מען וואלט געקאנט ציען א פאראלעל צווישן דער מוזיק, דער מוזיק פילאזאפיע פון איינעם פון די גרויסע וועלט פילאזאפן, און דעם צוגאנג צו מוזיק פון ר' נחמן.

ווען איר וועט אנשטאט בלינדן וועלטווילן זאגן געטליכער וועלטווילן וועט זיך באקומען דאס וואס ר' נחמן האט געטראכט וועגן מוזיק. דורך מוזיק, דורך נגינה, קומט צום אויסדריק דער געטליכער וועלטווילן. און דער מענטש, דער חסיד, ווערט פארבונדן דורך נגינה מיט דעם געטליכן רצון. פארשטייט זיך אז ווען ער פארבינדט זיך מיט דעם געטליכן רצון, דאן דארף ער שוין נישט פרעגן קיין שום קשיות וואס קומען פונעם חלל הפנוי יענע פארשאלטענע קשיות אויף וועלכע ס'איז נישטא קיין ענטפער. כ'וואלט געקענט אפילו זאגן אז ר' נחמנ'ס באגריף פון נגינה איז פארבונדן מיט זיין באגריף פון שתיקה, ווייל איידער א מוזיקער שאפט זיין שאפונג, נידערט ער אראפ אין די טיפענישן פון זיין אייגענער שטילקייט, און פון דער שטילקייט ארויס באקומט ער יענע טענער וואס מיינט עס די אינערליכע שטילקייט, ער הערט זיך צו

און יעדע נשמה האט איר ניגון, און דעם דאזיגן ניגון וועבט אריין דער צדיק אין זיין וועלט ניגון און גיט א תיקון דער נשמה, אבער ער גיט א תיקון נישט נאר די נשמות פון מענטשן, ער גיט אויך א תיקון צו גראזן, די גראזן בעטן זיך ביי ר' נחמנ'ן ווען ער גייט שפאצירן איבערן פעלד אז זיי זאלן אים ארייננעמען אין זיין תפילה, אלע גראזן אזוי ווי ער דערציילט אין דער ברסלב'ער מסורה, אלע גראזן ווען דער רבי ר' נחמן איז געגאנגען איבער'ן פעלד, האבן זיך אויפגעשטעלט אויף די שפיץ פיס, שפיץ פינגער, האבן אויפגעהויבן די העלזער, די גרינע, און האבן זיך געבעטן, צדיק נעם אונז אריין אין דיין תפילה, הויב אונז אויף. און ר' נחמן זאגט אפילו עפעס אזוינס וואס איז עטימאלאגיש נישט ריכטיג, אז משיח נעמט זיך פון שיח, משיח השדה, ווייל אז מען גייט שפאצירן און מען זעט דארט דעם שיח השדה, די אלע קוסטעס, די בוימער, איז דאס דערנענטערט משיח'ן. דאס איז משיח, מי שיח, שיח השדה, דאס איז די בחינה פון משיח'ן. אלזא נאטור, נאטור אליין איז אויך עפעס אזוינס וואס פארבינדט דעם מענטשן דירעקט מיט גאט און דערנענטערט דעם אנקום פון דעם לעצטן ערלעזער. וועגן דער נאטור האט ר' נחמן זייער אסאך, ס'וואלט אונז צו לאנג פארפירט ער מוז זיך אפשטעלן אויף דעם, נאטירליך איז דאס נישט די נאטור פון דער נאטור וויסנשאפט אדער פון דער ביאלאגיע, דאס איז א גאט-שיכורע נאטור אזוי צו זאגן, מ'זאל זיך באנוצן מיט נאוואליסעס בארימטן אויסדרוק וועגן שפינאזא. ר' נחמן האב איך געזאגט איז א געוואלדיגער פעסימיסט בנוגע דער וועלט, און צוגלייך איז ער א געוואלדיגער אפטימיסט בנוגע דעם ענדציל. ר' נחמן זאגט אויף איין ארט, ווען מען קוקט זיך צו צו דער וועלט, הייבט מען אן צו האבן גרויסע ספיקות צי עס איז גאר פאראן א די וועלט, א עולם הזה. מען זעט עס גארנישט, ס'איז גארנישטא קיין עולם הזה. ווארום אז מען קוקט זיך צו טיפער זעט מען אז אין דער אמת'ן איז דא פאראן א גיהנום. ס'איז נישט קיין עולם הזה. אפשר איז ערגעץ וואו אין אן אנדער וועלט פאראן אן עולם הזה, דא אויף דער וועלט איז דאס נישטא. דאס איז איינע פון ר' נחמנ'ס פילע פעסימיסטישע, טיף פעסימיסטישע, ארויסזאגונגען. אבער דער דאזיגער פעסימיזם גייט אריבער אין דעם העכסטן אפטימיזם, דעם רעליגיעזן, וואס ער קען זיך נאר פארשטעלן. ר' נחמן איז, כאטש ער איז פעסימיסטיש נאך מער ווי בודא, איז אבער זיין אויסגאנג נישט נירוואנא, נאר. דער יש מאין, און ער זאגט ער זאגט אז דער צדיק אליין איז אין דער בחינה פון אין, דער צדיק איז אין דער בחינה פון אין, וואס דאס הייסט אז דער צדיק איז איבערן איבערן ארט, אין, דאס וואס איז נישטא, און וואס מיינט אייגנטליך אלץ, דאס איז א לשון סגי נהור פאר אלץ, ווען מען זאגט אין מיינט מען אייגנטליך אלץ, דער אין פון וועלכן ס'איז באשאפן געווארן דער יש, דער צדיק לעבט אין דעם דאזיגן אין, אבער דער דאזיגער אין איז נישט די נירוואנא. דאָזיקער אַיִן איז דער אַלץ, דאָזיקע רײן, דאָס איז אײגנטלעך גאָט. און װאָס גרעסער עס איז דער יש, זאָגט רב נחמן, אַלץ גרעסער איז דער אַיִן, פֿון װעלכן ער ציט זײַן יניקה. רב נחמן האָט געצױגן זײַן יניקה, װײַזט אױס, פֿון זײער אַ גרױסן אַיִן. און דורך דעם אַיִן איז ער געװאָרן דער יש, געװאָרן דער צדיק. רב נחמן האָט װעגן יעדער זאַך זײַנע טיפֿע געדאַנקען. ער האָט זײַנע געדאַנקען װעגן געשלעכטס-לעבן, ער האָט זײַנע געדאַנקען װעגן דער פֿרױ, ער האט זיינע געדאנקען וועגן דעם וואס די פרוי איז, וואס זי דארף זיין, וואס איז אזוינס זיווג, און ער גיבט עצות, ער גיבט דירעקטע עצות פאר אלע פארשידענסטע לעבן שטרויכלונגען, פאר אלע מעגליכקייטן וואס זענען דא אין א מענטשנס לעבן. בקיצור, אזוי ווי איך זעה דא אין דער אודיטאריע אסאך פרויען, וועל איך בקיצור זאגן עפעס אויך וועגן דעם.

די אישה, די פרוי, איז אין דער בחינה פון מלכות. אבער וועגן מלכות, מלכות איז א צוויידייטיגע זאך. ווייל מיט מלכות הייבט זיך שוין אן עפעס אזוינס וואס האט צו טון מיט שלעכטס אויך. עס ווערט געזאגט אויף מלכות, רגליה יורדות מוות. זי איז שוין נאהנט. זי איז פון איין זייט איז זי אינגאנצן קדושה פארשטייט זיך, אבער זי איז שוין ערגעץ וואו נאהנט צו דער טומאה. ס'איז שוין נישט ווייט פון דארטן, אירע פיס, דאס סאמע אונטערשטע, רירט זיך שוין אן אן מוות, אן די אן די צען אן די צען שלעכטע ספירות, ווייל ס'איז דא צען הייליגע ספירות, און ס'איז דא אויך צען נידעריגע פינסטערע ספירות אנקעגן די צען ליכטיגע ספירות, דאס הייסט עשרה כתרין דמסאבותא. די צען קרוינען אדער צען ספירות פון דער אומרייניקייט, ס'איז דאך דארטן דא א כתר, אבער אלץ פארקערט, אלץ גייט דארטן פארקערט, אזוי ווי שפיגלט זיך יעדע זאך אפ פארקערט, אזוי איז דארט אלץ פארקערט, אזוי אז כתר קומט אויס אונטן און נישט אויבן ווי ער איז אין פאזיטיוון וועלט בילד. איז אט דאס איז די פרוי, די פרוי איז פון איין זייט,

אן יענעם צד אין איר וואס איז דער צד שמאל, די לינקע זייט. ער דארף זי אינגאנצן מאכן רעכט, און ער דארף פארבינדן אזוי צו זאגן דורך דעם זיווג דאס אונטערשטע מיט דעם אויבערשטן, און דאס דארף טון יעדער מאן און דאס דארף טון דער עיקר דער צדיק, ווייל דער צדיק איז געשיקט געווארן אין דער אונטערשטער וועלט כדי ער זאל פארבינדן די דאזיגע אונטערשטע וועלט מיט די אויבערשטע, און דאס איז זיין הויפט אויפטו, ער קען נישט אוועקגיין פון דער אונטערשטער וועלט, ווייל דאס איז זיין עיקר שליחות, דווקא דא מוז ער זיין, און דווקא דא מוז זיין אויף אים מחלוקת, און דווקא דא מוז ער ליידן, ווייל דאס איז אזוי צו זאגן די קריטישע וועלט, די וועלט וואס פון איר איז אפהענגיג אזוי צו זאגן די אייניגקייט אין אלע אנדערע וועלטן. און ווי איר זעט, וויבאלד אזוי וויבאלד ר' נחמן האט וועגן אלץ געטראכט, האט ער אויך געטראכט וועגן דעם גוף, וועגן דעם זינדיגן גוף, און ער זאגט אויף איין ארט, מען דארף רחמנות האבן נישט נאר אויף דער נשמה, מען דארף רחמנות האבן אויפ'ן גוף. און וואס הייסט רחמנות האבן אויפ'ן גוף? מען דארף אים געבן עפעס פון דער נשמה, אז ער זאל קענען האבן אביסל חיות, ווייל דער גוף געט דאך אויס נאך אביסל נשמה, און אויב מען הונגערט אים אויס שטארבט ער דאך אוועק, מען מוז רחמנות האבן אויפן גוף און געבן איהם די דורכלייכטונגען און די השגות וואס עס האט די נשמה, דער גייסט. איר זעהט איך האב איבערגעלאזט צום סוף די סיפורי מעשות, די בארימטע מעשות פון רבי נחמנ'ען. דא נענטערן מיר זיך שוין צו דעם ענין דיכטונג און צו ר' נחמנ'ס השפעה אויף דער ליטעראטור, אבער פאר דעם נאטירליך מוזן מיר עפעס זאגן וועגן די סיפורי מעשה'ס. דער אמת איז אז כדי צו רעדן וועגן די סיפורי מעשה'ס, די גרויסע מעשה'ס אדער אויך די קליינע מעשה'ס, דארף מען האלטן דארף מען האלטן דרייצן לעקציעס אנטקעגן די דרייצן מעשה'ס, וועגן יעדער מעשה דארף מען האלטן א לעקציע.

ביים אנהייב פון דער ניי העברעאישער פאעזיע שטייט דער קאלאסאלער מיסטיקער רבי דער רמחל, רבי משה חיים לוצאטו, און ביים אנהייב פון דער ניי אידישער דיכט-קונסט שטייט דער געוואלדיגער מיסטיקער רבי נחמן. איך צי דערפון מיינע שלוסן, אבער איך וויל וועגן דעם נישט רעדן, און המבין יבין, דער וואס וועט פארשטיין וועט פארשטיין וואס איך מיין דערמיט. א פאקט איז אז עס הייבט זיך גאר אן נישט מיט וועלטלעכקייט. ס'הייבט זיך גאר אן מיט א פארבינדונג, וואלט איך געזאגט, פון דעם וועלטלעכן מיט דעם מיסטישן. סיי ביים רמחל אין ניי העברעיש, ניי העברעישע פאעזיע, און סיי ביי ר' נחמנ'ן אין זיינע סיפורי מעשות וואס ער האט דערציילט אויף אידיש, ווי איר ווייסט. די דאזיגע מעשות זענען פול, ווי געזאגט, מיט מיסטישער סימבאליק. און זיין תלמיד, דער תלמיד, דער סעקרעטאר קען מען זאגן, וואס האט פארשריבן זיינע תורות, ר' נתן נעמעראווער, וואס איז אליין געווען א גרויסער מענטש, האט זיך באמיט צו פארשטיין און צו דעשיפרירן אסאך פון די דאזיגע סימבאלן אין ר' נחמנ'ס מעשות, נישט אלעמאל האט ער אליין זיי געקאנט דעשיפרירן, אבער אין אסאך פאלן איז ער גערעכט ווייל עס ליגט פון אויבן אויף דער סימבאל, דער מיסטישער סימבאל ליגט פון אויבן אויף. אבער ווי געזאגט אפילו אן די מיסטישע סימבאל זענען דאס קאלאסאלע דיכטונגען. עס זענען געווען אזעלכע וואס האבן פארגליכן ר' נחמנ'ס סיפורי מעשיות מיט קאפקא און נאך אזעלכע מאדערנע שרייבער. אבער פארשטייט זיך אז דאס זענען פארשידענע וועלטן. קאפקא האט געזוכט. מיט גוואלדיגער מי אין זיין וועלט פון שרעק, דאס וואס ר' נחמן האט אויך געפילט, אבער ער האט זיך אויפגעהויבן איבער דעם און איז צוגעקומען צו זיינע הויכע מיסטישע דערגרייכונגען. ביי ר' נחמנ'ן געפינט ער אויך, ער געפינט ביי ר' נחמן עפעס אזוינס וואס איז דא אין קאפקא'ן און ער דארף זיך נישט וואונדערן דערפאר ווייל ער גלויבט אז קאפקא האט געלייענט. ר' נחמנ'ס מעשות אין בובער'ס איבערזעצונג, א איבערזעצונג אגב נישט קיין זייער גוטע, ערשטנס האט ער בובער איבערגעזעצט בלויז א העלפט פון ר' נחמנ'ס דרייצן מעשות, אויסער דעם האט ער, לויט מיין מיינונג, זיך דערוועקט, איך זאג ער האט זיך דערוועקט, צו רעדאקטירן ר' נחמנ'ן, און ער האט איהם אין אסאך ערטער שלעכט רעדאקטירט, כ'וועל אייך געבן א ביישפיל. כ'וועל אייך געבן א ביישפיל. די מעשה מיטן תם און מיטן חכם. צום סוף, איך האב עס דערמאנט, פאלט אריין דער חכם אין א בלאטע פון שדים, דערפאר ווייל ער גלויבט נישט אז עס זענען דא שדים, ער גלויבט נישט אז עס איז דא גאט, גלויבט ער נישט אז עס איז דא שדים, דערפאר פאלט ער אריין אין דער בלאטע פון די שדים. דאס אלץ האט בובער ארויסגעווארפן, ער האט אויך פארקירצט אנדערע זאכן אויף א מין, וואלט איך געזאגט, פראטעסטאנטיש-ראציאנאליסטישן אופן. און ער האט ארומגעשוירן דעם די די ווילדע שיינקייטן און טיפקייטן פון ר' נחמנ'ס גרויסן וואלד. מיר גייען דאך שפאצירן צווישן פיינע אלעען, אבער מארטין בובער כבודו במקומו מונח, האט ר' נחמנ'ן, אזוי ווי ער האט געטון בנוגע חסידות בכלל, אנגעטון אין א פיינעם פראק. און ר' נחמן אין א פראק איז זעלבסטפארשטענדליך נישט ר' נחמן. עס זענען געווען אנדערע וואס האבן ר' נחמנ'ס מעשות ווייל זיי האבן זיי גענומען בלויז ווי ליטעראטור, פשוט נישט פארשטאנען, נישט פארשטאנען קודם כל זייער דיכטערישע שיינקייט, איר ווייסט אז דובנוב און ווידער די אייגענע מעשה כבודו במקומו מונח, איך גיי דא נישט רעדן קעגן דובנוב'ן, אבער ס'איז א פאקט אז דובנוב אין זיין געשיכטע פון חסידות רעדט וועגן ר' נחמנ'ס וואונדערבארע מעשות ווי וועגן משוגעת'ן, פשוט'ע פלוידעריי פון א פסיכאפאט אזוי זאגט ער. ער האט, דובנאוו האט נישט געקאנט פארשטיין די דאזיגע מעשות, ער האט נישט פארשטאנען קודם כל זייער דיכטערישן ווערט, ווארום ווען ער וואלט אפילו פארשטאנען בלויז דעם דיכטערישן ווערט, ווארום דעם מיסטישן ווערט איז נישט אזוי לייכט צו פארשטיין, וואלט ער דאך געדארפט זען פאר זיך גוואלדיגע וועלטן. אבער ער האט עס נישט געפילט. איך וויל אויך זאגן אז בערדיטשעווסקי אויף דער עלטער, נאכדעם ווי ער איז געווארן אן אנטי חסיד, נישט אלע ווייסן דאס, אבער בערדישעווסקי האט אויך אנגעהויבן ווי א חסיד, אבער בערדישעווסקי נאכדעם ווי ער איז געווארן אן אנטי חסיד, האט מבטל געווען ר' נחמנ'ס מעשות, און ער האט געזאגט אז בובער האט געגעבן דעם אייגענטליכן תיקון צו ר' נחמנ'ס מעשות. דא קומען מיר צו ר' נחמנ'ס השפעה. אויף דער ליטעראַטור בכלל, און דערמאָנט מיינונגען פֿון באַוווּסטע אויטאָריטעטן וועגן רב נחמנס מעשׂות, אָבער איך וויל רעדן אַ ביסל וועגן רב נחמנס השפּעה אויף דער ייִדישער ליטעראַטור. עס איז דאָ אַזאַ זאַך ווי רב נחמנס השפּעה אויף דער ייִדיש ליטעראַטור. קודם-כּל האָט רב נחמן משפּיע געווען אויף פּרצן. ס'זענען דא ביי פרצן ר' נחמן מעשות, אבער אחוץ די אפענע ר' נחמן מעשות, איז דא אין פרצ'ס מעשות עפעס וואס איז גענומען, וואס איז געירשנט, איך מיין גייסטיג געירשנט, אויף א שעפערישן אופן געירשנט, פון ר' נחמנ'ס אופן פון דערציילן א מעשה. דאס דארף נאך אויסגעפארשט ווערן, און איך ווארף דא דעם דאזיגן געדאנק. אחוץ פּרצן װעט איר געפֿינען אין דער ייִדישער ליטעראַטור, כ'רעד יעצט נישט װעגן דער העברעיִשער ליטעראַטור, װאָס דאָרט איז פֿאַרשטײט זיך פֿאַראַן אַ גרױסע השפּעה פֿון רב נחמן. אַחוץ פּרצן האָט איר די השפּעה פֿון רב נחמנס סיפּורי מעשׂות אױף דעם ניסתּר. דער ניסתּר האָט אַ סך גענומען פֿון רב נחמנס טעכניק אין די סיפּורי מעשׂות. װער ס'האָט געלײענט זײַנע צװײ בענדער געדאַכט, דער װײס, װי שטאַרק דער ניסתּר איז באַאײַנפֿלוסט געװאָרן פֿון רב נחמנס דערצײל-מעטאָדע.

שטאנדפונקט, אבער אפילו ריין ליטעראריש פילט ער, אפשר מער ווי ער פארשטייט, ער פילט זייער גרויסקייט, זייער וואונדערליכקייט. אין צוזאמענהאנג מיט דער מעשה מיט די זיבן בעטלערס דארף אויך דערמאנט ווערן אז א אידישער דיכטער האט געוואלט דערגאנצן די דאזיגע געשיכטע, איר ווייסט מסתמא אז די דאזיגע געשיכטע ענדיגט זיך ביי דעם זיבעטן בעטלער, וועגן דעם זיבעטן בעטלער, וואס איז דאך א מעשה מיט זיבן בעטלערס, וועגן דעם זיבעטן בעטלער וואס קומט אויף דער חתונה, האט רבי נחמן נישט דערציילט, האט די מעשה נישט פארענדיגט. דער רמז איז, אז דער זיבעטער בעטלער, דאס מיינט משיח, און דער זעקסטער בעטלער, דאס איז רבי נחמן גופא, ווייל ער קומט דאך פאר משיח'ן. אלע מעשות דרייען זיך ארום רבי נחמנ'ן, און משיח'ן, און דער שכינה. די דריי, דער דאזיגער דריילינג גייט אדורך דורך אלע מעשות. ער האט פארשידענע נעמען, אבער דער גיבור, דער בעל תפילה, זיי זענען אלץ ר' נחמן מיט פארשידענע פסעוודאנימען. די בת מלכה איז די שכינה, דער בעל תפילה איז ר' נחמן און אזוי ווייטער. אלזא, דער זעקסטער בעטלער איז ר' נחמן, דער זעקסטער טאג איז דאך איז דאך ערב שבת, דער זיבעטער דאס איז דאך שוין שבת אליין, דאס איז משיח גופא. ר' נחמן איז דער פרייטאג אזוי צו זאגן, משיח איז דער שבת, דער זיבעט וועגן דעם זיבטן בעטלער האט ער נישט דערציילט, עס דארף בלייבן א סוד, ווייל דאס איז דאך שוין משיח אליין. אבער אפרים אויערבאך, אידישער דיכטער, האט אנגעשריבן א מעשה אין פערז וועגן דעם זיבעטן בעטלער, ווי אזוי דער זיבעטער בעטלער קומט. דאן זענען דא ר' נחמן מאטיוון ביי גלאטשטיינען, ביי אויערבאכן, ביי מיר, און ביי א ריי אנדערע. ווי איר זעט האט ר' נחמן משפיע געווען אויף דער אידישער ליטעראטור, און מער ווי דאס האט ער משפיע געווען אויף דעם, אויף וואלט איך געזאגט, אויף געוויסע ווינקלען, נישט קיין קלאר אנטפלעקטע, פון דווקא דעם מאדערנעם אידישן געדאנקענגאנג. עס איז דא עפעס אזוינס וואס פארבינדט דעם צדיק הדורות ר' נחמן מיט א מאדערנעם איד. ליידער קען איך זיך אויף דעם נישט אפשטעלן קיין סאך, אבער איר האט שוין געהערט אז קאפקא צום ביישפיל איז, לויט מיין מיינונג, באאיינפלוסט געווארן פון ר' נחמן, אויף זיין שטייגער פארשטייט זיך. ער האט גענומען פון ר' נחמנ'ן דאס די אנגסט, די מורא פאר די שדים וואלט איך געזאגט. ער אין זיין וועלט, קאפקא אין זיין וועלט וואו דער מענטש ווערט פארוואנדלט אין אן אינסעקט, ער האט אסאך געפונען צווישן די שורות פון ר' נחמנ'ס מעשות, אפילו אזוי ווי בובער האט זיי געגעבן, און אגב איז דאך קאפקא געווען נאהנט צו דער אידיש קולטור, איר ווייסט אז ער איז אפילו געגאנגען האט געזעהן אידיש טעאטער, זיין פריינט איז געוועזן דער אידישער אקטיאר פון ווארשע זשאק לעווי, ער האט זיך געלאזט פון אים אינפארמירן וועגן אידישקייט וועגן חסידות, זיין כלה איז געוועזן א חסידישע טאכטער, א טאכטער פון א גערער חסיד. און אזוי ווייטער, ער איז געשטאנען נאנט צו דער אידישער קולטור, און ער האט געוואוסט, ער האט אסאך מער ווי געוואוסט, וועגן ר' נחמנ'ען. אזוי אז ווען מען רעדט היינט וועגן קאפקא און ר' נחמן, דארף מען זאגן אז אז די גזירה שווה וואס מען געפינט, עס האט לעצטענס געפונען אזא גזירה שווה, אן ארץ ישראל'דיגער יונגער דיכטער, מאיר בוסאק, האט אנגעשריבן אין מאזניים, דעם אפיציעלן ארגאן, פון דער אגודת הסופרים אין ישראל האט ער אנגעשריבן א מיימער וואו ער ווייזט מאדנע צונויפטרעפונגען צווישן ר' נחמנ'ס זאגענישן און קאפקא'ס, און ער וואונדערט זיך, אבער דער אמת איז ווי געזאגט אז קאפקא האט געקענט ר' נחמנ'ן, פארשטייט זיך אז נישט פארקערט. יעצט רבותי, איך גלייב אז ס'איז שוין אביסל שפעט, הגם איך וואלט געקאנט רעדן וועגן ר' נחמנ'ען דריי טעג מיט דריי נעכט און אפשר נאך מער, אבער איך פארשטיי דאך אז איר זענט מיד, וויל איך דא ענדיגן מיט ר' נחמנ'ס א חלום, ר' נחמן האט דאך געהאט וואונדערבארע חלומות, ר' נחמנ'ס א חלום, וואס איז ווי אלס וואס ר' נחמן האט דערציילט געווען זייער טיף, און דאס איז דער חלום. כ'האב אמאל געזען אין מיין חלום ווי איך בלאנדזשע אין א וואלד, דער וואלד איז געווען גרויס אן א שיעור, כ'האב מיך געוואלט אומקערן, איז צוגעקומען צו מיר איינער און האט מיר געזאגט אז דאס איז א וואלד וואס צו זיין סוף קען מען נישט צוקומען, ווארום ער איז אזוי גרויס. אז ער האט קיין סוף נישט, און אלע כלים פון דער גאנצער וועלט ווערן געמאכט פון זיינע ביימער. האב איך געוויינט, האט ער מיר געוויזן א וועג ווי אזוי ארויסצוגיין פון דעם דאזיקן אומענדליכן וואלד, בין איך פון דארט ארויס און געקומען צו א טייך, האב איך געוואלט דערגיין ביז צום סוף פון דעם טייך, איז צו איז ווידער צוגעקומען צו מיר א מענטש און ער האט געזאגט, מען קען נישט אדורכגיין דעם דאזיקן טייך, דער דאזיקער טייך האט אויך נישט קיין סוף, האב איך געוויינט, האט ער מיר געוויזן. א מיל ביים טייך, בין איך צוגעגאנגען צו דער מיל וואס איז געשטאנען ביים טייך, איז ווידער צו צו מיר א דריטער און ער האט מיר געזאגט אז דא מאלט מען ברויט פאר דער גאנצער וועלט, און ווי איך האב דאס געהערט האב איך צוריק פארבלאנזשעט אין דעם וואלד, האב איך דארט געטראפן א שמיד, און דער שמיד האט מיר געזאגט אז דא שטיי איך און איך שמיד אויס כלים פאר דער גאנצער וועלט. דאס האט דער רבי געזאגט און ווען ער האט עס געענדיגט האט ער געזאגט, די וועלט דערציילט מעשות און איך האב געזען און איך זע מעשות. דאס קען געזאגט ווערן וועגן ר' נחמנ'ס מעשות, ר' נחמן האט געזען זיינע מעשות. ס'איז נישט וויכטיג ווי אזוי איר פארשטייט דאס ווארט געזען, אבער ער האט געזען זיינע מעשות און ער מאכט אויך אונז זען, און ער האט נישט נאר דערציילט זיינע מעשות, ער האט זיי געזען. און. איך וויל ענדיגן ווידער אזוי ווי דא שטייט מיט אונענדליכקייט, וואס דאס הייסט אז וועגן ר' נחמנ'ן קען מען רעדן אזוי ווי וועגן יענעם טייך וואס האט נישט קיין סוף, און יענעם וואלד וואס האט נישט קיין סוף, געטע האט אמאל אנגעשריבן א פראגמענט וועגן שייקספיר וואס הייסט שייקספיר און קיין ענדע, און דאס האט צוויי באדייטונגען, ערשטנס ווייל דאס איז א פראגמענט, ס'איז נישט געענדיגט, און צווייטנס ווייל אז מ'רעדט וועגן שייקספיר איז נישטא קיין סוף. איך מיין אז ווען מ'רעדט וועגן ר' נחמנ'ן איז נישטא קיין סוף, מען קען רעדן אן א שיעור, און טאקע דערפאר וועל איך דאס פארלענדיגן.
איידער איידער מיר שליסן די פארזאמלונג, וויל איך מאכן א קליינעם אנאנסמענט.

און עס וועט געעפנט ווערן א ספעציעלער ווינקל מיט א ביכער שאפע מיט קינדער ביכער אין אידיש, העברעאיש און ענגליש, געווידמעט דעם אנדענק פון געטרייען פארוואלטונגס מיטגליד בינה טורמען. איך גלייב אז איך וועל אויסדריקן דעם סענטימענט פון אייך אלעמען ווען איך וועל זאגן אז מיר האבן זיך היינט דערוואוסט זייער אינטערעסאנטע זאכן, וועגן דער גרויסער פערזענליכקייט פון ר' נחמן בראצלעווער. אין נאמען פון אייך אלעמען, אין נאמען פון דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק, באדאנק איך הארציג אונזער חשוב'ן גאסט פאר דעם פארגעניגן וואס ער האט אונז אלעמען פארשאפט. און דערמיט איז די פארזאמלונג געשלאסן.